בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף מ בית, מיר הייבן אן דף מ בית עמוד א' אינמיטן פון די עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, נזיר חופף ומפספס, פשט א נזיר האט דאך לאנגע האר, און א נזיר טאר דאך נישט אויספליקן קיין האר אפילו מיט די הענט אויך נישט, פונדעסטוועגן זאגט די משנה אז ער מעג חופף זיין, חופף זיין איז טייטש אויסוואשן די האר מיט זייף צו מיט ערד, אמאליגע צייטן האט מען אויסגעוואשן די האר מיט ערד, ער מעג דאס טון, און די זעלבע זאך מפספס מיינט צוטיילן די האר, פשט אז ס'איז צוגעקלעבט צוויי האר אדער צוגעקניפט מעג מען עס אפטיילן מיט די הענט, פארוואס מעג ער דאס טון? איי עס קען זיין ס'וועט אויסגעפליקט ווערן א האר, און מ'וועט זעהן אין די גמרא אז דאס גייט כשיטת ר' שמעון, וואס ר' שמעון האלט דבר שאינו מתכוון מותר, און ממילא דא ווילאנג עס איז נישט מכוון איז מותר, יעצט פארשטייט זיך טאמער ס'מוז זיין אז ס'גייט אויסגעפליקט ווערן א האר פשט טאמער ס'איז נישט מעגליך צו חופף זיין און מפספס זיין אן אויספליקן האר, איז אוודאי ר' שמעון אויך מודה אז מ'טאר נישט, דאס הייסט פסיק רישא, אבער היות וואס מוז נישט זיין ס'וועט אויסגעפליקט ווערן א האר, און אפילו אז יא איז דבר שאינו מתכוון, האלט ר' שמעון דבר שאינו מתכוון מותר, די משנה גייט כשיטת ר' שמעון, און ממילא מעג מען חופף זיין און מ'מעג מפספס זיין. אבל אבער זאגט די משנה לא סורק, אויסקעמען די האר, דאס טאר מען נישט, מ'וועט זען די גמרא כשיטת וועם דאס גייט. זאגט די גמרא יעצט טאקע חופף ומפספס מני, ר' שמעון היא דאמר, דבר שאינו מתכוון מותר, אבל לא סורק, מען האט אבער געזען די משנה אז קעמען טאר מען נישט, פרעגט די גמרא, כשיטת וועם גייט דאס לכאורה? אתאן לרבנן, דאס שטימט מיט די חכמים וואס האלטן דבר שאינו מתכוון אסור, איז קען דען זיין אזא זאך, רישא רבי שמעון וסיפא רבנן? ענטפערט די גמרא ניין, אמר רבה, כולה רבי שמעון היא, אוודאי די גאנצע משנה גייט כשיטת רבי שמעון, איי פארוואס טאר מען נישט אויסקעמען די האר? ווייל כל הסורק להסיר נימין מדולדלות מתכוון, און ווייטער איז דא דא א מחלוקת ראשונים וואס די תירוץ פון רבה איז, ווי תוס' לערנט איז דער תירוץ פון רבה אז די משנה האט געהאלטן אז אמאליגע צייטן די דרך איז געווען אז איינער וואס האט סורק געווען פארוואס האט ער סורק געווען פארוואס האט ער אויסגעקעמט די האר דייקא כדי ארויסצופליקן די שוואכע הארעלעך פשט ס'איז דא אזעלכע שוואכע הארעלעך וואס זענען נישט צו שטארק מחובר איז מען פלעג אויסקעמען די האר דאס ארויסצופליקן און ממילא דא קען מען שוין נישט זאגן דאס איז דבר שאינו מתכוון ווייל ס'איז יא מכוון דאס מכוון ארויסצופליקן האר דאס אוודאי טאר מען נישט אבער אנדערע ראשונים לערנען אביסל אנדערש אנדערע ראשונים לערנען אז היות וואס ס'איז נישט מעגליך אויסצוקעמען די האר אן דעם וואס זאל נישט אויסגעפליקט ווערן א האר און ממילא איז פסיק רישא און פסיק רישא האט מען געשמועסט אפילו רבי שמעון מודה אז מען טאר נישט. זאגט יעצט די משנה ווייטער, רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל קריגט זיך אויף די פריערדיגע משנה, פריער האט מען געזען אין די פריערדיגע משנה אז א נזיר מעג חופף זיין מעג אויסוואשן די האר, זאגט רבי ישמעאל נישט מיט אלעמען מעג ער אויסוואשן, לא יחוף באדמה, מיט ערד טאר מען נישט אויסוואשן די האר פארוואס?

אז מען טאר נישט נוצן אזא סארט ערד וואס פליקט אויס די האר, אבער טאמער וועסט טרעפן א ערד וואס פליקט נישט אויס די האר, דעמאלטס אוודאי וועסט קענען נוצן, אדער קען מען זאגן פארקערט, אז רבי ישמעאל האט געזאגט אז מען טאר נישט נוצן קיין שום ערד, פארוואס? דייקא ווייל ס'דא אזעלכע סארט ערד וואס פליקן אויס די האר, איז דא א גזירה אויף אלע ערד אז מען טאר נישט אפוואשן די האר מיט ערד, זאגט טאקע די גמרא למאי נפקא מינה, כגון דאיכא אדמה דלא מתרא, לאמיר זאגן ס'דא א ערד וואס מען ווייסט אז דאס פליקט נישט אויס די האר, איז אי אמרת מפני שהיא משרת תנן, טאמער מ'איז גורס אין די משנה מפני שהיא משרת, ווייל די ערד פליקט אויס די האר, איז היכא דידעינן דלא מתרא שפיר, איז אויב מיר טרעפן א ערד וואס פליקט נישט אויס האר, העט מען דאס קענען נוצן, אבער אלא אי אמרת מפני המשרת, טאמער מיר גייען מיטן צווייטן צד, אז ר' ישמעאל האט נישט נוצן קיין שום ערד, ווייל עס איז דא אזא סארט ערד וואס פליקט אויס, איז כלל כלל לא, טאר מען נישט נוצן קיין שום ערד, תיקו זאגט די גמרא, עס בלייבט שווער. זאגט די משנה ווייטער, נזיר, שהיה שותה יין כל היום, אינו חייב אלא אחת, פשט א נזיר, וואס מ'האט אים געגעבן איין התראה, מ'האט אים געגעבן א התראה אינדערפרי, ר' איד, טארסט נישט טרינקען קיין וויין, און ער האט זיך גענומען טרינקען, אזוי טרינקט ער א גאנצע טאג, קריגט ער נאר איינמאל מלקות, פארוואס? ווייל מלקות קען מען נאר קריגן טאמער ס'איז געווען א התראה, דא איז נאר געווען איין התראה קען ער נאר איינמאל קריגן מלקות. אבער זאגט די משנה, אמרו לו אל תשתה אל תשתה, טאמער מ'האט אים אפאר מאל מתרה געווען ער זאל נישט טרינקען, פשט אינדערפרי האט מען אים געזאגט א התראה טארסט נישט טרינקען, ער האט געטרינקען, און מ'האט אים געגעבן נאך א התראה און ער האט ווייטער געטרינקען, אזוי האט מען געגעבן אפאר התראות, והוא שותה. חייב על כל אחת ואחת איז דא קריגט ער מלקות אויף יעדע מאל וואס ער האט געטרינקען נאך א התראה די זעלבע זאך זאגט די משנה היה מגלח כל היום אינו חייב אלא אחת טאמער עס איז נאר געווען איין התראה און ער האט זיך אפגעגאלט אזוי א גאנצע טאג צוביסלעך צוביסלעך קריגט ער נאר איינמאל מלקות אבער אמרו לו אל תגלח אל תגלח והוא מגלח חייב על כל אחת ואחת טאמער עס איז געווען אפאר התראות קריגט ער מלקות אויף יעדע מאל די זעלבע זאך זאגט די משנה לגבי טומאה היה מטמא למתים כל היום אינו חייב אלא אחת טאמער מטמא געווען א גאנצע טאג איז קריגט ער נאר איינמאל מלקות אבער אמרו לו אל תטמא אל תטמא טאמער ס'איז געווען אפאר התראות והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת קריגט ער מלקות אויף יעדע התראה וואס מ'העט זעהן בעצם די גמרא העט ארום רעדן צו באמת די דין איז אזוי אדער נישט פונקט ווייל בעצם נאכדעם וואס א נזיר איז שוין טמא איז סתם א שאלה צו ער קריגט מלקות אז ער ווערט נאכאמאל טמא צו נישט מ'העט זעהן די גמרא נישט אזוי פשוט און מ'העט דאס אלץ זעהן אין די גמרא זאגט די הייליגע גמרא איתמר אמר רבה אמר רב הונא מקרא מלא דבר הכתוב לא יטמא, פשט רבה אמר רב הונא זאגט אזוי, אז עס שטייט אין פסוק ביים נזיר לא יטמא, אז א נזיר טאר זיך נישט מטמא זיין, מיינט עס יעדע סארט טומאת מת וואס איז דא, פשט ביי א מת איז דא דריי סארט טומאות, דא טומאת מגע, טומאת משא און טומאת אוהל, איז אלעס ליגט אין די פסוק לא יטמא, פשט א נזיר טאר נישט צורירן א מת, ער טאר נישט טראגן א מת, און ער טאר נישט זיין איין אוהל מיט א מת אדער מאהיל זיין אויף א מת, אלעס ליגט אין לא יטמא, אויב אזוי כשהוא אומר לא יבוא, וואס איז די לא יבוא וואס שטייט שפעטער אין פסוק, שטייט שפעטער נאכאמאל אין פסוק ביים נזיר על נפש מת לא יבוא, איז דאך לכאורה איבעריגע ווערטער, אלעס ליגט דאך שוין אינעם לא יטמא, נאר וואס דען, זאגט רבה אמר רב הונא, להזהירו על הטומאה להזהירו על הביאה, אבל טומאה וטומאה לא, פשט אזוי, רבה אמר רב הונא האלט אז טאמער א נזיר העט זיך מטמא זיין למת, ער רירט צו א מת, און שפעטער גייט אריבער אפאר מינוט און רירט צו נאכאמאל א מת, האלט רבה אמר רב הונא, פשטות באלד העט מען זען אביסל אנדערש, אבער פשטות האלט רבה אמר רב הונא אז אויפן צווייטן מאל קריגט ער נישט קיין מלקות, אפילו טאמער ס'זאל זיין א באזונדערע התראה פאר דעם א באזונדערע אסרו פאר דעם, קריגט ער נישט קיין מלקות אויפן צווייטן מאל פארוואס? ווייל ער איז שוין געווען טמא, און אז ער איז שוין געווען טמא, איז נישט שייך ער זאל קריגן מלקות טאמער ווערט טמא נאכאמאל. נאר וואס דען, טאמער א נזיר איז געווען טמא, און נאכדעם איז ער אריין אין איין אוהל מיט א מת, און פארשטייט זיך עס איז געווען צוויי התראות, דעמאלטס קריגט ער צוויי מאל מלקות, פארוואס? ווייל פאר דעם חזר'ט ער מיט די פסוק לא יבוא לא יבוא רעדט זיך לגבי טומאת אוהל, פשט טאמער א נזיר רירט צו א מת, און שפעטער גייט ער אריין אין איין אוהל מיט א מת, אויף דעם איז דא א ספעציעלע לימוד אז ער קריגט צוויי מאל מלקות ווייל ער האט עובר געווען אויף די ביידע איסורים אויף לא יטמא און אויף לא יבוא. און ווייטער בהמשך עמיר זעהן אז ס'איז נישט פשוט, ור' יוסף אמר, ר' יוסף קריגט זיך אויף רבה, און ר' יוסף האלט אז נישט דאס האט רב הונא געזאגט, זאגט ר' יוסף האלקים א לשון שבועה, אמר רב הונא, אז רב הונא האט אנדערש געזאגט, רב הונא האט געזאגט אפילו טומאה וטומאה, פשט רב הונא האלט אזוי זאגט ר' יוסף, אז אפילו א נזיר וואס האט זיך מטמא געווען, און שפעטער האט ער זיך נאכאמאל מטמא געווען, קריגט ער יא צוויי מאל מלקות, אנדערש ווי רבה האט געזאגט. ווי זאגט דאס רב הונא? ברענגט רבי יוסף א ראיה, דאמר רב הונא, נזיר שהיה עומד בבית הקברות, והושיטו לו מתו ומת אחר, פשט א נזיר וואס איז געשטאנען אין בית הקברות, און מען האט אים צוגעטראגן זיין מת, פשט זיינס א קרוב, א נזיר טאר זיך נישט מטמא זיין אפילו פאר זיינע קרובים, אדער א צווייטע מת נישט קיין חילוק, ונגע בו, און אינעם בית הקברות, האט די נזיר צוגערירט דעם מת, חייב, קריגט ער מלקות טאמער ס'איז געווען א התראה, איז אויף דעם שטעלט זיך די קשיא אמאי הא מיטמא וקאים, פשט ער שטייט דאך אין בית הקברות ער איז שוין טמא, און וואס עפעס זאל ער יעצט קריגן נאכאמאל מלקות טאמער ער רירט צו א נייע מת, ער ווערט נישט נאכאמאל טמא, אלא לאו שמע מינה, נאר וואס זעהן מיר דא אז אמר רב הונא אפילו טומאה וטומאה, זעהן מיר דא אז רב הונא האלט נישט אזוי, רב הונא האלט אז יעדע מאל וואס ער איז זיך מטמא קריגט ער נאכאמאל מלקות, און פארדעם טאמער ער שטייט אין בית הקברות און ער רירט צו א מת און ס'איז דא א התראה קריגט ער צוויי מאל מלקות, און במילא קריגט זיך ר' יוסף אויף רבה אין די ווערטער פון רב הונא. איתיביה אביי, פרעגט אביי א קשיא אויף ר' יוסף פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, כהן שהיה לו מת מונח על כתיפו, א כהן, וואס מ'רעדט דא פון א כהן גדול, ווייל סתם א כהן מעג זיך מטמא זיין צו זיינע קרובים, א כהן גדול נישט, איז א כהן גדול וואס האט געהאט א מת אויף זיין אקסלען, והושיטו לו מתו ומת אחר, און יעצט האט מען אים צוגעברענגט זיין מת, אדער א צווייטע מת, על כל פנים ונגע בו, ער האט צוגערירט צו אן אנדערע מת, יכול יהא חייב, וואלט איך געמיינט אז דער כהן גדול זאל קריגן נאכאמאל מלקות, אויף דעם וואס ער האט צוגערירט דעם צווייטן מת, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק ולא יחלל, אדער ווי תוס' איז גורס דא להחלו, על כל פנים לערנט מען ארויס פון דעם, במי שאינו מחולל, אז וואס, אז דער חיוב מלקות איז דא ביי א כהן גדול, טאמער ער ווערט טמא, איז נאר א טהור'ע כהן גדול וואס ווערט טמא, אבער יצא זה שהוא מחולל ועומד, א כהן גדול וואס איז שוין טמא, ער האט שוין א מת אויף זיינע פלייצעס, און יעצט רירט ער צו א צווייטע מת, איז נישט שייך מלקות ביים צווייטן מת, אזוי דרש'נט די ברייתא פונעם פסוק. יעצט ווי תוס' ברענגט, מ'וועט זעהן בהמשך המסכתא, אז ס'איז דא א גזירה שווה פון א כהן גדול צו א נזיר, מ'לערנט ארויס איינס צום צווייטן אז ביי א נזיר איז אויך אזוי, און ממילא פרעגט אביי צו ר' יוסף, וויאזוי קענסטו נאכזאגן בשם רב הונא, אז א נזיר וואס ווערט טמא צוויי מאל, קריג צוויי מאל מלקות, שטייט דאך אין פסוק להחלו, וואס פון להחלו לערנט מען ארויס אז נאכדעם וואס מ'איז טמא קען מען נישט נאכאמאל טמא ווערן מ'קען נישט קריגן נאכאמאל מלקות, א קשיא אויף ר' יוסף, אמר ליה, ענפערט ר' יוסף צו אביי, ותיקשי לך מתניתין, פשט וואס פרעגסטו מיר קשיות פון ברייתות, איך האב א משנה וואס האלט פונקט ווי מיר, וואס האלט קלאר ווי מיר, און ממילא האסט א ברייתא וואס זאגט אנדערש, פיין, האסט א סתירה צווישן א משנה און א ברייתא, איך גיי מיטן משנה, א משנה איז שטערקער ווי א ברייתא, דתנן וואסערע משנה? אונזער משנה! מ'האמיר דאך געלערנט ביי אונזער משנה, היה מטמא למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת, אמרו לו אל תטמא אל תטמא, חייב על כל אחת ואחת, ואמאי הא מטמא וקאים, פשט ביי אונזער משנה זעהן מיר דאך קלאר, אז א נזיר וואס ווערט טמא נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, קריגט מלקות אויף יעדע מאל טאמער ס'איז געווען באזונדערע התראות, איז וואס זעהן מיר ביי אונזער משנה? זעהן מיר קלאר אז ס'איז יא שייך צו קריגן מלקות אפאר מאל אפילו אז ער איז שוין געווען טמא, און ממילא זאגט רב יוסף צו אביי, כ'האב א משנה א ראיה צו מיר, פרעג מיר נישט קיין קשיא פון קיין ברייתות. אלא אבער, זאגט יעצט אביי צוריק צו רב יוסף, אזוי לערנט תוספות, אנדערע ראשונים האבן דא אנדערע פשטים אין די שקלא וטריא אין די גמרא, אבער אונז זעמיר גייענדיג מיט די מהלך פון תוספות, אז אביי ענטפערט צוריק צו רב יוסף אז ביסט נישט גערעכט, פשט, אביי האט דאך געפרעגט אויף רב יוסף א קשיא פון א ברייתא, און רב יוסף האט געזאגט איך האב א משנה וואס האלט ווי מיר, איז אביי ענפערט אים צוריק ביסט נישט גערעכט פשט אביי האלט ווי רבה, וואס רבה האט געזאגט אז טומאה וטומאה לא, אז טאמער א נזיר איז זיך מטמא אפאר מאל קריגט ער נישט צוויי מאל מלקות ווייל נאכדעם וואס ער איז טמא קען ער נישט קריגן נאכאמאל מלקות, נאר וואס אויף רבה בעצם איז שווער פון אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה איז לכאורה משמע אז מען קען יא קריגן אפאר מאל מלקות טאמער ס'איז געווען אפאר התראות, איז די סתירה גייט אביי פארענטפערן וויאזוי אונזער משנה שטימט מיט רבה. זאגט אביי, אלא קשיא אהדדי, אז לכאורה האמיר א סתירה צווישן א משנה און א ברייתא, אז ביי אונזער משנה איז לכאורה משמע אז מען קריגט מלקות אפאר מאל אויכעט, און אין די ברייתא וואס אביי האט געברענגט זעט מען קלאר אז נישט, איז אויף דעם זאגט אביי לא קשיא, כאן בחיבורין, כאן שלא בחיבורין. פשט אזוי, אוודאי, זאגט אביי האלט רבה אז ווען א נזיר ווערט טמא אפאר מאל, און יעדע מאל וואס ער ווערט טמא, קומט נישט צו א נייע טומאה, עס ווערט נישט נתוסף דא א נייע טומאה א שטערקערע טומאה, איז אויף דעם האט דאך רבה געזאגט אז מען קריגט נישט נאכאמאל מלקות, דאס לערנט מען ארויס פון להחלו, נאכדעם וואס ביסט טמא קענסטו נישט נאכאמאל טמא ווערן, אבער טאמער א נזיר איז געווען טמא מיט איין סארט טומאה, און שפעטער איז ער טמא געווארן מיט א שטערקערע סארט טומאה, דא זאגט אביי דא איז אוודאי רבה אויכעט מודה אז מען קריגט נאכאמאל מלקות, און טאקע פון אזא ציור האט די משנה גערעדט. וואס מיינט דאס פשט אזוי? די דין איז אז ווען א מענטש רירט צו א מת, די מת איז דאך אבי אבות הטומאה, א מענטש רירט צו א מת, ווערט די מענטש אן אב הטומאה. יעצט טאמער די מענטש וועט צורירן א כלי, וועט די כלי ווערן א ראשון לטומאה. אבער דאס איז נאר טאמער א מענטש האט צוגערירט א מת און ער האט אפגעלאזט. וואס איז טאמער א מענטש רירט צו א מת און ער כאפט אן די מת, ער האלט אין איין אנכאפן די מת, ער רירט נאכאלץ צו די מת, איז כל עוד וואס א מענטש כאפט אן א מת האט ער אויך א דין פון אן אבי אבות הטומאה, דאס ווערט גערופן טומאה בחיבורין, און ממילא טאמער ס'וועט יעצט גיין א צווייטע און עט צורירן דעם מענטש וואס כאפט אן דעם מת, עט דער צווייטע ווערן א אב הטומאה, ווייל דעם מענטש קוקט מען יעצט אן ווי אבי אבות הטומאה, און ממילא זאגט אביי, אונזער משנה רעדט זיך פון א ציור, אז דער נזיר האט אנגעכאפט א מת און ער האט אפגעלאזט, יעצט איז געווען א התראה, ער האט אנגעכאפט א צווייטע מת און אפגעלאזט, א התראה, א דריטע מת און אפגעלאזט, קומט אויס, די נזיר האט אנגעכאפט די ערשטע מת און ער האט אפגעלאזט, וואס איז ער יעצט? ער איז א אב הטומאה, יעצט געט מען אים א התראה און ער רירט צו א צווייטע מת, איז בשעת וואס ער רירט צו די צווייטע מת איז נתוסף געווארן דא נאך טומאה, ער האט יעצט א דין פון אבי אבות הטומאה, דא זאגט אביי איז רבה אוודאי אויך מודה אז ער קריגט נאכאמאל מלקות, ווייל ס'איז צוגעקומען נאך טומאה דא, אויף דעם קען מען נישט זאגן להחלו, מה שאין כן זאגט אביי אין די ברייתא וואס אביי האט פריערט געברענגט פון א כהן גדול וואס טראגט זיין מת אויף זיין אקסל און יעצט רירט ער צו א צווייטע מת, איז דער כהן גדול בשעת ער טראגט די מת אויפן אקסל האט דאך א דין פון אן אבי אבות הטומאה, און וואס איז א חילוק אז ער רירט יעצט צו א צווייטע מת, ס'איז נישט נתוסף געווארן דא קיין נייע טומאה קיין שטערקערע טומאה, איז אויף דעם איז געשטאנען טאקע אין די ברייתא אז מ'לערנט ארויס פון להחלו אז ער קריגט נישט נאכאמאל מלקות, איז מיט דעם איז פארענטפערט רבה'ס שיטה, יעצט ר' יוסף אוודאי קריגט זיך, ר' יוסף האלט נישט קיין חילוק, צו א מענטש כאפט אן א מת ער כאפט נישט אן א מת אלעמאל קריגט מען מלקות אויף יעדעס מאל באזונדער פשט רבי יוסף בעצם קריגט זיך אויף די ברייתא רבי יוסף רבי יוסף האלט אז די משנה און די ברייתא איז א סתירה און רבי יוסף האלט אז אפילו ביי א ציור וואס א כהן גדול עט אנכאפן א מת און עט צורירן א צווייטע עט אויך קריגן אויף די צווייטע מלקות אבער רבה רבה איז יעצט פארענטפערט ווייל רבה האלט אז ס'נישט קיין סתירה צווישן די משנה און די ברייתא די משנה רעדט זיך שלא בחיבורין שלא בחיבורין, איז אוודאי שייך מלקות אויף יעדע מאל באזונדער ווייל יעדע מאל ער רירט צו א מת ווערט נתוסף דא טומאה, מה שאין כן בחיבורין, דארט אוודאי ווערט נישט נתוסף קיין טומאה מיטן נייע נגיעה, איז דארט איז געזאגט געווארן אין די ברייתא אז ער קריגט נישט מלקות אויפן צווייטן מאל און פון דעם האט רבה גערעדט, פרעגט אבער די גמרא, וטומאה בחיבורין דאורייתא, די דין אז ווען א מענטש רירט צו א מת איז בשעת ער רירט עס צו האט ער א דין פון אבי אבות הטומאה, איז דען די דין א דאורייתא? הא אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי ינאי, אונז האמער א מימרא אז לא אמרו טומאה בחיבורין אלא לתרומה וקדשים, אבל לנזיר ועושה פסח לא, ואי אמרת דאורייתא מאי שנא, שטייט דא קלאר אז די דין טומאה בחיבורין איז נאר לגבי תרומה וקדשים, פשט אזוי, לאמיר זאגן ראובן כאפט אן א מת, ער האט א מת אויף זיין אקסל, פשט, ער איז יעצט מחובר למת האט א דין פון אבי אבות הטומאה, יעצט גייט שמעון און ער רירט צו ראובן, האמיר געשמועסט אז שמעון איז יעצט אן אב הטומאה, אבער זאגט דא רבי יצחק בר יוסף אמר רבי ינאי, דאס איז נאר לגבי תרומה וקדשים, אז תרומה עט ער נישט טארן עסן טאמער איז א כהן, טאמער איז א ישראל עט ער נישט טארן עסן קיין קדשים, פשט ער האט טאקע א דין פון אב הטומאה ער דארף זיך מטהר זיין זיבן טאג, לגבי די דינים. אבער לגבי דעם קרבן פסח און לגבי די דין אז א נזיר דארף איבערציילן זיין ימי נזירות, לגבי דעם איז נישט געזאגט געווארן דער דין פון טומאה בחיבורין, און לגבי דעם זאגט מען נישט אז שמעון'ס נזירות איז צושטערט אדער אז שמעון קען נישט מקריב זיין זיין קרבן פסח פארוואס איז לכאורה משמע דא ווייל דער דין טומאה בחיבורין איז נאר א דרבנן'דיגע דין ס'איז א גזירה דרבנן איז ביי תרומה ביי קדשים קען מען דאס זאגן ווייל וואס וואס איז געשען מען זאגט פאר א כהן עס נישט קיין תרומה מען זאגט פאר ישראל עס נישט קיין קדשים מען איז נישט מבטל א מצוה אבער ביי נזיר און ביי קרבן פסח וואס עס קומט צו דאורייתא'ס דארט זאגט מען עס נישט איז א קשיא אויף אביי'ס תירוץ זאגט די גמרא ניין כאן בחיבורי אדם באדם כאן בחיבורי אדם במת פשט אוודאי די דין טומאה בחיבורין איז א דאורייתא דהיינו טאמער ראובן האלט א מת און שמעון רירט צו ראובן, אוואדע האט ער א דין פון אן אב הטומאה דער שמעון, און טאמער ער איז א נזיר דארף ער יעצט איבערציילן זיין נזירות, טאמער ער וויל מקריב זיין זיין קרבן פסח קען ער נישט, פארוואס ווייל ער איז א געהעריגע אב הטומאה, נאר דאס איז געשטאנען דא א מימרא רבי יצחק בר יוסף אמר רבי ינאי, דאס האט זיך גערעדט פון א דריטע מענטש פון א לוי אז לוי רירט צו שמעון בשעת וואס שמעון רירט צו ראובן, דאס איז נאר א דרבנן'דיגע דין, דארט איז געזאגט געווארן טומאה בחיבורין לגבי תרומה וקדשים אבער נישט לגבי נזיר ופסח, פרעגט יעצט אבער די גמרא, אבל טומאה וטומאה לא, דהא מיטמא וקאים, טומאה וביאה נמי הא מיטמא וקאי. פשט אזוי, רבה, אנפאנג סוגיא האמיר געזען, האט ארויסגעלערנט פונעם פסוק וואס שטייט צוויי מאל אין פסוק קודם כל שטייט לא יטמא, און נאכדעם שטייט לא יבוא, האט רבה ארויסגעלערנט אז דער פסוק קומט אונז זאגן אז טאמער א נזיר איז טמא און שפעטער איז אריינגעגאנגען אין א אוהל המת קריגט ער צוויי מאל מלקות, אבער וואס איז טאמער א נזיר האט צוגערירט צוויי מאל א טמא? דעמאלטס קריגט ער נישט צוויי מאל מלקות, יעצט ווי אביי האט מסביר געווען אז מען רעדט דא פון טומאה בחיבורין, ווייל טאמער ס'איז לא בחיבורין טאמער א נזיר רירט צו א מת נאכדעם לאזט ער אפ נאכדעם רירט ער צו א צווייטע מת דארט איז אוודאי רבה אויך מודה אז מען קריגט צוויי מאל מלקות, פשט ביי טומאה בחיבורין דארט איז דא א חילוק צווישן א נזיר וואס כאפט אן איין מת שפעטער א צווייטע מת, און א נזיר וואס כאפט אן א מת און גייט אריין אין א אוהל, איז אויב אזוי פרעגט די גמרא וואס א חילוק פארוואס ווען א נזיר כאפט אן א מת און אזוי מיט די מת אין די הענט גייט ער אריין אין א אוהל המת איז פלוצלינג זאגט מען ער קריגט צוויי מאל מלקות ער איז דאך טמא אונז האבן דאך א לימוד להחלו אז נאכדעם וואס מ'איז טמא קען מען נישט נאכאמאל טמא ווערן קען מען נישט קריגן נאכאמאל מלקות איז וואס איז דאס אנדערש פון דעם ענטפערט די גמרא אמר רבי יוחנן כאן בבית כאן בשדה פשט האסט נישט גוט פארשטאנען רבה רבה האט סך הכל געמיינט ארויסצוברענגען אז נאר אין א שטוב נאר אין א אוהל איז שייך צו קריגן צוויי מאל מלקות אויף איין מאל, אבער אין א פעלד איז דאס נישט שייך, פארוואס? ווייל ווען סקומט צו א אוהל, טאמער א מענטש איז טהור, מ'רעדט פון א טהור'ע מענטש, און ער גייט אריין אין א אוהל המת, און פאר ער גייט אריין געבט מען אים א געדאפלטע התראה און מ'זאגט אים סיי גייסט עובר זיין אויף לא יטמא און סיי אויף לא יבוא, און ער גייט אריין, איז דעמאלס זאגט רבה קריגט ער צוויי מאל מלקות, ווייל טאקע ביידע טומאות זענען געשען די זעלבע רגע און מ'האט אים געווארנט אויף ביידע לאוון, קריגט ער צוויי מאל מלקות. אבער אין א פעלד, זאגט רבה אינדרויסן פון א אוהל, איז נישט שייך אז א מענטש זאל ווערן מחיוב צוויי מאל מלקות אויף איין מאל, ווייל וויאזוי איז דאס שייך? ווייל אפילו אפילו אז א מענטש וועט צורירן צוויי מתים אויף איין מאל, קריגט ער נישט צוויי מאל מלקות אויף דעם, ווייל מען האט דאך אים געגעבן איין התראה אויף איין לאו פון לא יטמא, איז האט ער צוגערירט צוויי מתים אויפאמאל, דאס געבט אים נישט צוויי מאל מלקות. די נקודה, די חילוק, האט רבה געמיינט ארויסצוברענגען. פרעגט אבער די גמרא, בבית נמי, כיון דאעיל ידיה איסתאב, כי עייל כולי האי טמא. פשט, וויאזוי קען רבה זאגן אז די סיבה וואס א מענטש קריגט צוויי מאל מלקות ווען ער גייט אריין אין א שטוב איז ווייל ביידע טומאות זענען חל אויף איין מאל? ס'איז נישט ריכטיג, ווייל ווען דער נזיר שטייט אינדרויסן פונעם שטוב און ער שטעקט אריין זיין האנט אינעם שטוב איז ברגע וואס ער שטעקט אריין די האנט הייסט עס נישט כאילו ער איז אריין אין א אוהל המת, אבער ס'הייסט כאילו ער האט צוגערירט די מת ווייל די גאנצע שטוב איז איין שטיק טומאה. און מילא ברגע וואס ער שטעקט אריין זיין האנט איז ער עובר אויף לא יטמא, יעצט אז ער גייט אריין שפעטער מיטן גאנצן גוף איז ער עובר אויפן לא יבוא, איז פשט ס'געשעהט נישט אויף איין מאל, איז וואס איז טאקע פשט אז מען קריגט צוויי מאל מלקות, און ווי תוס' איז מסביר די קשיא איז נאך טיפער, די קשיא איז נישט וואס איז פשט ער קריגט צוויי מאל מלקות, מען קריגט צוויי מאל מלקות ווייל ס'שטייט אין תורה לא יטמא לא יבוא, מילא שטייט קלאר מען קריגט צוויי מאל מלקות, די קשיא איז אויפן לימוד וואס מ'האט פריערט געזען להחלו, אונז האבן מיר געוואלט ארויסלערנען פונעם כהן גדול, אז אזוי ווי א כהן גדול קען נישט טמא ווערן צוויי מאל קריגט נישט צוויי מאל מלקות, די זעלבע זאך דער נזיר, אבער דא פרעגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל טאמער די איינציגסטע וועג צו טמא ווערן באוהל איז נאר טאמער מ'ווערט קודם טמא דורכן גוף, פשט, מ'שטעקט קודם אריין די האנט איז מען עובר אויף לא יטמא נאר נאכדעם קען מען עובר זיין אויף לא יבוא, זעהט מען קלאר ביי נזיר און נישט אזוי זעהט מען קלאר ביי נזיר אז די תורה איז אונז מחדש אז אפילו ער איז טמא געווארן איין מאל און שפעטער נאכאמאל ס'איז נישט נתוסף געווארן קיין טומאה פון דעסוועגן קריגט מען צוויי מאל מלקות אלא אמר ר' אלעזר און מילא ענטפערט ר' אלעזר נישט ריכטיג ווער זאגט ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז ער האט קודם אריין געשטעקט די הענט צירף ידו משום טומאה איכא משום ביאה ליכא וצירף גופו טומאה וביאה בהדי הדדי קאתו פשט קען זיין ס'רעדט זיך דא ביי אן אופן וואס די הענט איז אים צוגעקלעבט צו די זייט פשט ער גייט נישט אריין מיט די הענט קודם און ממילא געשען די טומאה און די ביאה אויף איין רגע, פשט, לא יטמא לא יבא געשען די זעלבע רגע, פארדעם זאגט די פסוק ער קריגט צוויי מאל מלקות אבער אין הכי נמי, טאמער ער שטעקט קודם אריין די הענט און ער איז עובר קודם אויף לא יטמא, קריגט ער נישט א צווייטע מאל מלקות ווען ער גייט בפועל אריין אינעם אוהל, פארוואס ווייל ס'איז נישט נתוסף געווארן דא קיין שום טומאה. איי פרעגט די גמרא והא אי אפשר דלא עייל חוטמו ברישא, ונחית ליה טומאה, אפילו אז א מענטש האלט די הענט ביי די זייט, ווי נישט ווי די נאז שטעקט זיך אריין אינעם אוהל פארן גוף, איז ווען די נאז שטעקט זיך אריין איז ער עובר אויף לא יטמא, שפעטער ערשט געשען די לא יבוא ווען ער גייט אריין די גאנצע גוף, אלא אמר רבא, און מילא זאגט טאקע רבא הכניס ראשו משום טומאה איכא משום ביאה ליכא, הכניס גופו טומאה וביאה בהדי הדדי קאתיין, פשט, אין הכי נמי טאמער די קאפ גייט אריין פריער דעמאלט די נאז שטעקט זיך אריין האסט א קשיא, אבער דא רעדט זיך אז ער האט צוריקגעריקט די קאפ, פשט די נאז גייט נישט אריין פריערט ער גייט קודם אריין מיטן גוף, דא איז ער עובר אויף די לא יטמא און די לא יבוא די זעלבע רגע, פרעגט אבער די גמרא והא אי אפשר דלא עייל אצבעתא דכרעיה ברישא ונחת ליה טומאה, אויך נישט ריכטיג, ווייל ברגע וואס זיין פינגער פון זיין פיס גייט אריין אינעם אוהל איז ער עובר אויף לא יטמא, און ערשט שפעטער ווען די גוף גייט אריין איז ער עובר אויף לא יבא, אלא אמר רב פפא, און ממילא ענטפערט רב פפא, אז ס'איז יא דא א ציור אז די לא יטמא און די לא יבא געשען די זעלבע רגע, כגון שנכנס בשידה תיבה ומגדל, ובא חבירו ופרע עליו את המעזיבה, דטומאה וביאה בהדי הדדי קאתיין, פשט ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז דער נזיר איז אריין אין א קאסטן וואס אין דער קאסטן געמאכט פון האלץ איז נישט מקבל קיין טומאה פשט ער איז נישט געווען טמא, און זיין חבר האט געעפנט די קאסטן און ווי תוס' מסביר ער האט צוגעהאלפן, ווייל אז נישט וואס קריגט ער מלקות? ער האט געעפנט די קאסטן אין אנדערע ווערטער, און ממילא ברגע ס'האט געעפנט די קאסטן די זעלבע רגע איז ער געווארן טמא סיי אלץ לא יטמא סיי אלץ לא יבא, פון דעם האט די פסוק גערעדט פון דעם האט רבה גערעדט, דעמאלטס קריגט ער צוויי מאל מלקות ווייל ביידע זענען געשען די זעלבע רגע, דארט איז עס שייך אבער אין הכי נמי, טאמער קודם געשען די לא יטמא און שפעטער די לא יבא קריגט מען נישט א צווייטע מאל מלקות דאס לערנט מען ארויס פון להחלו ווייל ס'איז נישט נתוסף געווארן קיין טומאה, דאס איז איין תירוץ זאגט די גמרא, מר בר רב אשי אמר נאך א תירוץ, כגון דעייל כשהוא גוסס, ונפק נשמתיה אדיתיב, דטומאה וביאה בהדי הדדי קאתיין, פשט ס'רעדט זיך אז דער נזיר איז אריין אינעם אוהל ווען ס'איז דארט געווען א גוסס, און נאר נאכדעם וואס ס'איז געווען די אוהל איז דער גוסס געשטארבן, יעצט ער האט נישט געהאט א רעכט אריינצוגיין ווייל ס'איז געווען דארט א גוסס, ער האט געוואוסט אז דער גוסס גייט שטארבן, און ממילא מלקות וועט ער קריגן, אבער ברגע וואס דער גוסס איז געשטארבן יענע רגע האט ער עובר געווען אויף לא יטמא לא יבא די זעלבע רגע קריגט ער אויף דעם צוויי מאל מלקות.